אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף קי"ז עמוד א'. לאמיר אנהייבן די לעצטע דריי שורות דף קט"ז עמוד ב'. לפיכך אנחנו חייבים. געשטאנען די משנה. די איד זיצט זיך ביי די סדר נאכט. ער האט פארציילט פאר די קינדער. ער האט גערעדט ווי אונז אידן. איך בין ארויסגעגאנגען פון מצרים. און ער גייט אדורך, און ער קומט צו לויבן און דאנקן דעם באשעפער, און ער קומט יעצט צו הלל, אזוי ווי עס איז געשטאנען אין די משנה, ונאמר לפניו הלליקה, לאמיר גיין זאגן הלל יעצט. און די גמרא וויל יעצט פארשטיין דעם ווארט הלליקה, איז דאס געמאכט פון צוויי ווערטער אדער איז דאס איין ווארט? איז דאס די ווארט קה וואס איך לייג צו צום סוף, איז א חול, נאר אז ווען מען נעמט דעם ווארט הללי לויב, עס מאכט א שטארקע לויב, דאס הייסט אים לייגט מען צו עס איז נישט סתם א הלל, ס'איז א הלליקה, ס'איז עפעס א שטערקערע זאך. אדער ניין זאג איך ס'איז צוויי פארשידענע ווערטער, ס'איז הללי קה, לויבטס דעם באשעפער. למאי נפקא מינה? ערשטנס די חילוק וועט זיין, ווען איך שרייב עס, שרייב איך דא א שם קודש, אדער ניין שרייב איך פשוט א שם חול, מעג איך עס אויסמעקן, וואס פאר כוונות מוז איך האבן? צווייטע זאך איז אויכעט, זאג איך עס מיט א מפיק ה אדער אן א מפיק ה? איז דאס די גמרא'ס שאלה יעצט? און ווי די גמרא גייט ברענגען איז דא נאך אנדערע ווערטער אויכעט וואס מען האט די זעלבע שאלה. דעם ווארט כס קה, פון וואו קומט דאס? איז דאס איין ווארט? אדער ניין דאס צוויי פארשידענע ווערטער? כי יד על כס קה, דעם בענקל פונעם אייבערשטן. אדער די ווארט ידידיה, ווי שלמה המלך ווערט אנגערופן ידידיה, איז דאס איין ווארט, אדער ניין ס'איז צוויי ווערטער ידיד קה, דעם ידיד פונעם באשעפער, אדער נאך א ווארט, במרחב קה, איז דאס איין ווארט, אדער איז דאס צוויי פארשידענע ווערטער. איז אמר רבי יוחנן, אויף דעם זאגט רבי, אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן, זאגט רב חסדא בשם רבי יוחנן, הלליקה, וכסקה, וידידיה, זאלסטו וויסן דאס איז אלעס אחת הן, דאס איז אלעס איין לאנגע נאמען, ס'האט נישט קיין שום קודש אינעווייניג, ס'איז פשוט א צוגעלייגטע קה ביים סוף, אבער ס'איז נישט קיין קודש'דיגע ווארט. רב אמר, רב זאגט ניין, כס קה און מרחב קה אחת הן, זאלסטו וויסן, דעם ווארט כס קה מיט דעם ווארט במרחב קה, דאס איז אחת הן, ס'איז נישט קודש, ס'איז פשוט איין לאנגע נאמען. רבה אמר, רבה זאגט מרחב קה בלבד. די איינציגסטע זאך וואס איז איינס איז די ווארט מרחב קה. אבער זאלסטו וויסן הללי קה, כס קה, ידידיה, דאס איז אלעס צוויי פארשידענע ווערטער און פארשטייט זיך אז ס'איז קודש. איז איבעיא להו פרעגט די גמרא אזא שאלה, מרחב קה לרב חסדא מאי? דו רב חסדא וואס דו האסט נישט געזאגט קיין שום ווארט אויף במרחב קה, וואס האלט ער דארטן? איז דאס צוויי פארשידענע זאכן אדער איז עס איין זאך? דעם זאגט די גמרא תיקו, איך האב נישט קיין תירוץ, מען האט געזוכט און איך האב געזוכט עפעס א מקור ווי רב חיסדא רעדט דערפון און מען האט גארנישט געטראפן, זאגט די גמרא תיקו, איך ווייס נישט. איבעיא להו, פרעגט די גמרא ווייטער, ידידיה לרב מאי, לפי רב וואס ער האט נאר גערעדט פון כס קה, ער האט נאר גערעדט פון במרחב קה, וואס וועט ער האלטן לגבי ידידיה, איז עס איינס אדער איז עס צוויי? אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע דאמר רב, רב אליינס האט געזאגט, ידידיה נחלק לשניים, ידידיה איז צוטיילט אין צוויי, לפי כך ידיד חול, די ווארט ידיד, די נאנטקייט, דאס איז א ווארט, א חול'דיגע ווארט, און קה איז קודש. איבעיא להו, פרעגט די גמרא ווייטער הללוקה לרב מאי, לפי רב די איינציגע זאך וואס פעלט נאך איז די ווארט הללוקה, וואס וועט ער דארטן האלטן? אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע דאמר רב, רב האט געזאגט און ער האט דערציילט, חזינא תילי דבי חביבא, איך האב געטראפן און איך האב געזען דעם תהילים וואס מיין פעטער רבי חייא האט גענוצט, און ער וויל זאגן, איך האב געקוקט דארטן, און איך האב געזען דארטן ווי אזוי עס איז געשטאנען, און ער דערציילט אזוי, דכתיב בהו הללו בחד גיסא, אויף איין שורה איז געשטאנען די ווארט הללו, וקה בחד גיסא, און קה איז געשטאנען אויפן נעקסטן שורה, איז זע איך קלאר אז ער האט געהאלטן אז הללוקה זענען צוויי פארשידענע זאכן. איז האבן דא אלע שיטות, אחוץ לפי שיטת רב חיסדא וואס ער האט געהאלטן במרחב קה, האבן דא א מחלוקת צו די אלע ווערטער זענען צוויי אדער עס איז איינס. אבער זאגט די גמרא פליגא דרבי יהושע בן לוי, מען קריגט זיך מיט רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, מאי הללוקה, רבי יהושע בן לוי זאגט, דעם ווארט הללוקה, איז דאס איינס אדער איז עס צוויי? איז זאגט רבי יהושע בן לוי אזוי, וואס מיינט די ווארט הללוקה, וועל איך דיר זאגן, הללוהו בהילולים הרבה, זאלסט אים לויבן מיט אסאך לויב, א שטארקע הללוקה. זעה איך קלאר פון דעם אז רבי יהושע בן לוי האט געהאלטן אז ס'איז איין זאך. אויב וואלט ער געהאלטן אז ס'מיינט צוויי פארשידענע זאכן, וואלט ער געזאגט, הללו, לויבטס וועמען? דעם באשעפער. אבער ער רעדט נישט קיין ווארט פונעם באשעפער. ער זאגט נאר ס'איז א שטארקע לויבן. געטס אים א שטארקע לויב. ס'איז הילולים הרבה. זע איך קלאר אז ער האט געהאלטן אז ס'איז צוויי פארשידענע זאכן. אבער זאגט די גמרא פליגא דידיה אדידיה, זאלסטו וויסן דאס איז א סתירה אליינס אין רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים. ס'איז דא צען לשונות של שבח וואס ווען דוד המלך האט אנגעהויבן א קאפיטל תהילים האט ער אויסגעזוכט צען פארשידענע לשונות און אייביג איינס פון זיי האט ער גענוצט. וואס זענען די צען לשונות? די ערשטע זאך איז בניצוח, אזוי ווי מען זעט למנצח, בניגון, למנצח בנגינות, במשכיל, אזוי ווי מען זעט לדוד משכיל,

וואס ער האט דעמאלטס געזאגט הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, און ביי הללוקה, ווי די ערשטע מאל ער נוצט דעם ווארט הללוקה הייבט זיך אן די קאפיטל הללוקה הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. אבער לייגט ער צו זאלסטו וויסן, גדול מכולן, די גרעסטע שבח, אז דו ווילסט וויסן פון די צען פארשידענע לשונות וואס איז די שטערקסטע שבח, זאלסטו וויסן הלליהי, הללוקה, שבכולה, שכולל, שם, ושבח, בבת אחת. די שטארקסטע, די גרעסטע שבח וואס דו קענסט געבן פארן באשעפער איז די ווארט הללוקה, וואס דאס האלט אין זיך צוויי זאכן, סיי עס האט א שם, די קה, און סיי עס האלט אין זיך א שבח. און ווער זאגט עס? רבי יהושע בן לוי אליין. זעהר קלאר אז רבי יהושע בן לוי האט פארשטאנען דעם ווארט הללוקה געמאכט פון צוויי פארשידענע ווערטער, הללו, איך דאנק און איך לויב, וועם לויב איך? קה, דעם באשעפער. איז בעצם ס'איז א שטיקל סתירה אין רבי יהושע בן לוי אין זיך אליינס. אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט רב יהודה אמר שמואל ווייטער און ער זאגט אזוי, שיר שבתורה, משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים, אז ישיר, די שירה, דאס איז קלאר, מיר ווייסן, אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה, אז כלל ישראל מיט משה האבן עס געזאגט בשעה שעלו מן הים. אבער והלל זה מי אמרו? ווער איז געווען דער מחבר פון די הלל? דאס הייסט מיר ווייסן, מיר זאגן יעדע יום טוב, גייען מיר זאגן הלל. ווער איז דער מחבר פון דער תפילה? ווער האט עס געזאגט? אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, זאגט רב יהודה אמר שמואל, נביאים שביניהם תקנו להן לישראל, די נביאים וואס זענען געווען צווישן כלל ישראל, דאס הייסט בשעת מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, משה, אהרן, מרים, צו די אלע גדולים וואס זענען געווען דארט מיט זיי, זיי זענען מחבר געווען, זיי זענען די פארפאסערס פון די תפילה. און זיי האבן עס געזאגט ווען זאל מען עס זאגן, שיהיו אומרים אותו מען זאל זאגן הלל על כל פרק ופרק, א יעדע יום טוב וואס קומט זאל מען זאגן הלל, ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן, האבן זיי געזאגט ווען זאל מען זאגן די תפילה יעדע יום טוב, און ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן, איז פשטות איז משמע אז ס'איז איין זאך, דאס הייסט איך זאג אזוי, אויף יעדע צרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין ווען זיי גייען זיין אויסגעלייזט, ווען זיי וועלן זען די גאולה, דעמאלס אומרים אותו על גאולתן, אזוי איז משמע פון רשב"ם. אז ס'איז איין זאך, אז נישט בשעת מעשה ווען איך האב מיין צרה, דעמאלטס גיי איך בעטן און איך גיי זאגן הלל. ניין, נאר דו ביסט ניצל געווארן, האסט געהאט א צרה און ס'איז אריבערגעגאנגען בשלום, דעמאלטס זאלסטו גיין זאגן הלל. אבער שפעטער איז עפעס משמע אביסל אנדערש, אז ס'איז צוויי פארשידענע זאכן, אז הלל איז אויך א תפילה. פשט איז אזוי, על כל צרה וצרה שלא תבא עליהן, האסט א צרה, דו ביסט, האסט, ביסט דא מיט א פעקל, זאלסטו גיין זאגן הלל, און נאך א זאך, ולכשנגאלין, די פעקל איז אריבערגעגאנגען, ביסט אריבערגעגאנגען די צרה, אומרים אותו על גאולתן, אויפן גאולה, ווי למשל אין חנוכה, קענסטו גיין זאגן נאכאמאל הלל. זאגט די גמרא, תניא היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר פלעגט זאגן, כל תשבחות האמורות בספר תהילים, די אלע תשבחות, די אלע קאפיטלעך תהילים וואס מיר זעען אין תהילים, כולן דוד אמרן, אלעס האט דוד המלך געזאגט, דאס הייסט, כאטש מיר ווייסן, און ער הייבט אן קלאר, תפילה למשה, למנצח לבני קרח, דאס הייסט הגם באמת איך ווייס קלאר אז דוד המלך זאגט אויכעט אז דאס איז נישט מיינס, וואס ער מיינט צו זאגן איז, אוודאי זיי האבן געזאגט דעם קאפיטל, און זיי האבן געזאגט דעם תוכן דערפון, אבער עס אוועקגעשטעלט אין לשון ווי אונז זעען מיר עס, מיט דער פונקטליכער לשון, מיט דער אנהייב, מיט דער סוף, מיט דעם וועג פון אויסשטעלן דעם קאפיטל, דאס איז געווען פון דוד המלך. און ער ברענגט א ראיה שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אין קאפיטל ע"ב כלו תפילות דוד בן ישי. לכאו' דארף מען דא פארשטיין, דו שטייסט אין קאפיטל ע"ב, און די קאפיטל, די גאנצע תהלים גייט נאך ווייטער פאר א שיין שטיקל, און דא זאגט ער וואס הייסט כלו, ס'האט זיך געענדיגט די תפילות פון בן ישי? נאר וואס אל תקרי כלו, זאלסט נישט ליינען עס האט זיך געענדיגט, אלא כל אלו, זאלסטו וויסן די אלע, דאס איז אלעס געווען קאפיטלעך און אלעס האט דוד המלך צוזאמגעלייגט אין די פארם ווי אונז האבן עס יעצט. זאגט די גמרא ווייטער הלל זה מי אמרו, ווער איז געווען די ערשטע וואס האט געזאגט הלל, ווער ווער האט עס גענוצט די ערשטע מאל, איז רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אלעזר בני אומר, רבי יוסי זאגט, מיין זון אלעזר, ער זאגט, משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים, אז משה מיט כלל ישראל ווען זיי ארויסגעקומען פונעם ים, דעמאלס האבן זיי געזאגט הלל, חוץ דעם וואס זיי האבן געזאגט די שירה, האבן זיי שוין דעמאלס געזאגט די תפילה פון הלל. אבער זאגט די טאטע, רבי אלעזר, זאגט רבי יוסי זאגט קלאר, אפילו אזוי האלט מיין זון אלעזר, זאלסטו וויסן וחלוקין עליו חבריו לומר זיי האלטן ניין, שדוד אמרו, אז דוד זאגט עס, זיי האבן אוודאי נישט געזאגט ביי די שירה הלל אויכעט, שירה האבן זיי געזאגט, אבער הלל, דאס איז נישט געווען משה מיט כלל ישראל. און די חברים זאגן שדוד אמרו אז דוד האט עס געזאגט. אבער זאגט דער טאטע אויף זיין זון, ונראין דבריו מדבריהן, זאלסטו וויסן, מיין זון אלעזר'ס ווערטער האט עפעס מער פשט, איך מיין אז ער איז גערעכט, פארוואס כ'על דיר מסביר זיין. ווייל אפשר ישראל שחטו את פסחיהם ונטלו לולביהם ולא אמרו שירה. כלל ישראל איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, זענען אריינגעקומען ארץ ישראל, האבן זיי ווייטער מקריב געווען קרבנות, מ'האט געשאקלט לולב, מ'האט געמאכט א קרבן פסח. ווילסטו מיר זאגן אז מיט'ן קרבן פסח האט מען נישט געזאגט קיין הלל? מ'האט געשאקלט לולב, ווילסטו מיר זאגן ביים שאקלן לולב האט מען נישט געזאגט קיין הלל? דאס הייסט, אזוי אסאך יארן פון מ'איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל, ביז מ'האט אויפגעבויעט דעם בית ראשון, אדער ביז דוד איז געקומען, ווילסטו מיר זאגן אז מ'האט נישט געזאגט קיין הלל? דאס קען נישט זיין. אלא מאי מוז מען זאגן די תפילה פון הלל איז שוין לאנג געווען. ס'איז געווען אזוי ווי ער זאגט אז משה מיט כלל ישראל האבן עס געזאגט בשעה שעלו מן הים. נאר וואס דוד האט שפעטער אריינגעלייגט אין תהלים. אדער דבר אחר, איך וועל דיר ברענגען נאך א ראיה, פסלו של מיכה עומד בבכי, די פסל, די עבודה זרה פון מיכה, שטייט אין שטאט בכי, אדער בכי מיינט א סגי נהור פון לשון שמחה, פשט איז די עולם דינט א עבודה זרה, וישראל אומרים את ההלל, ווילסטו מיר גייען זאגן, אין די תקופה גייט דוד המלך גיין מאכן הלל, וואס בעצם שטייט דארטן לא לנו לא לנו השם לא לנו, און מען רעדט דארטן עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, און ער גייט דארטן אן ווי ער זאגט כמוהם יהיו עושיהם, אין א צייט ווען רוב כלל ישראל דינט עבודה זרה, עס קען דאך נישט זיין, קען דאך נישט זיין דוד המלך גיין שעלטן רוב כלל ישראל, אלא מאי מוז זיין אז דאס איז שוין געווען א תפילה וואס מען האט שוין געזאגט פארדעם, מען האט עס געזאגט כשעולים מן הים. און דוד המלך האט עס אריינגעלייגט ביי זיך אין ספר תהילים, אבער נישט אז דאס איז געווען זיינס א חיבור. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים, ר' אליעזר אומר כנגד עצמו אמרן, ר' אליעזר זאגט, יעדע קאפיטל תהילים איז דוד המלך האט עס געזאגט כנגד עצמו, ווען ער געפילט אז יעצט איז אין א מצב פון א צרה, צו א מצב פון שמחה, צו וואס זאלן עס זיין, אבער עס איז אלעס געווען אויף פריוואטע זאכן, איי מ'זעהט דאך ס'דא קאפיטלעך וואס זענען געשריבן בלשון רבים, נאר דוד איז א מלך, א מלך פרעזענטירט א רבים, קען ער זיך רופן א רבים אויכעט. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט ניין, כנגד ציבור אמרן, די גאנץ קאפיטל תהילים, וואס דו זעהסט נאר ס'איז אלעס געשריבן געווארן כנגד דעם ציבור. איי דו זעהסט דאך ס'דא קאפיטלעך וואס זענען געשריבן על היחיד, זאגט ער ניין, כלל ישראל איז איין גוף, כלל ישראל איז איין גרויסע באדי צוזאמען, פאר דעם רעדט ער בלשון יחיד, אבער באמת מיינט ער גאנץ כלל ישראל. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, יש מהן כנגד ציבור, ויש מהן כנגד עצמו, עס איז דא אזעלכע וואס זענען געווארן געשריבן פאר די ציבור, עס איז דא אזעלכע ווי עצמן, האמורות בלשון יחיד, כנגד עצמו, האמורות בלשון רבים, דער וואס איז געזאגט געווארן בלשון רבים איז כנגד ציבור. זאגט ער ווייטער, ניצוח וניגון, ווען מען זעט דעם לשון למנצח בנגינות, זאגט ער דאס איז געשריבן געווארן לעתיד לבוא. ווען ער שרייבט דעם לשון משכיל, אויף דעם מיינט ער צו זאגן על ידי תורגמן, אז דוד המלך האט עס געזאגט פאר איינעם, און ער האט עס איבערגעזאגט פאר גאנץ כלל ישראל, ער האט גערעדט דערפון, אבער ווען דוד המלך האט עס געשריבן, האט עס געמאכט פאר איינעם פריוואט. לדוד מזמור, ווען דוד המלך נוצט דעם לשון לדוד מזמור, מלמד ששרתה עליו שכינה, דאס הייסט לדוד, דוד האט שוין געהאט וואס די שכינה, און דעמאלטס מזמור האט ער געזאגט א קאפיטל תהילים, ואחר כך אמר שירה, און נאכדעם האט ער געזאגט שירה. אבער מען זעט פארקערט אויך ווען ס'שטייט מזמור לדוד, שטייט דאך ערשט די מזמור און דעמאלס לדוד, כאילו דעמאלס האט דוד ערשט געהאט די גאנצע שכינה וואס איז געקומען אויף אים, איז מלמד שאמר שירה, ערשט האט ער געזאגט שירה, האט זיך געברענגט אין א מצב פון שמחה, ואחר כך שרתה עליו שכינה, און דעמאלס איז ארויף געקומען לדוד, דורכדעם וואס ער האט זיך געמאכט צופרידן, ער האט זיך אויפגעהויבן מיט א שמחה של מצוה, דעמאלס איז געווארן לדוד, אז די שכינה איז געקומען צו דוד. ללמדך לערן איך פון דעם שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, די שכינה קען נישט רוען אויף א מענטש מתוך די אלע זאכן, נישט ווען א מענטש איז דאון, און נישט ווען א מענטש איז סתם טרויעריג, ווען א מענטש איז צולאזט, מתוך הוללות, ניין, די אלעס גייט נישט, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, א מענטש איז אין א מצב פון א שמחה, אבער וואס פאר שמחה? א שמחה של מצוה! אין אזא מצב קען קומען די שכינה צו א מענטש. שנאמר אזוי מ'זעט אויך נאך א פסוק, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. אז איינער פון די נביאים, ס'איז געווען ישעיה מיין איך, האט ער געזאגט, ער האט געוואלט זאגן עפעס, ער האט געזאגט עפעס דברי מוסר צום קעניג, אבער די קעניג האט אים געפרעגט צו ער וועט מנצח זיין דארטן ביי מלחמה, האט געזאגט דו דינסט עבודה זרה, און האט זיך אויפגערעגט אויף אים, וויבאלד ער האט זיך אויפגערעגט איז די שכינה אוועק געגאנגען פון אים, האט נישט געהאט קיין נביאות, און האט פרובירט צו זאגן, ער האט נישט געוואוסט, די נבואה איז נישט דא געווען, האט ער געבעטן, ועתה, קחו לי מנגן, ברענג מיך איינער וואס זאל מאכן אביסל מוזיק, איינער וואס זאל מיך אריינברענגן צוריק אין א מצב פון שמחה, והיה כנגן המנגן, דעמאלס ותהי עליו יד השם, דעמאלס וועט צוריק קומען די שכינה און איך וועל קענען ווייטער זאגן די נביאות. אמר רב יהודה אמר רב, זאגט רב יהודה אמר רב, וכן לדבר הלכה, די זעלבע זאך איז אויך א דבר הלכה, מען הייבט אן א שיעור, מען וויל עפעס לערנען, מען וויל אז די לערנען זאל אריין גיין אין א מענטש, מוז ער זיין אין א מצב פון שמחה. אמר רב נחמן, זאגט רב נחמן, וכן לחלום טוב, די זעלבע זאך א מענטש לייגט זיך שלאפן, איז אין א מצב פון שמחה, זאל ער וויסן פון דעם וועט ארויס קומען א חלום טוב. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. איני, איז דאס טאקע אזוי? אז לדבר הלכה מוז מען זיין אין א מצב פון שמחה, איך וויל גיין לערנען, איך וויל די לערנען זאל אריינקומען אין מיך, זאל עפעס האבן א, עפעס אריינגיין אין מיך, ס'הייסט זאל עפעס נעמען אן עפעקט אויף מיך, מוז איך זיין אין א מצב פון שמחה? והאמר רב גידל אמר רב, רב גידל אמר רב האט דאך געזאגט, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו. א יעדער תלמיד חכם וואס ער זיצט לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, אין זיינע ליפן קומט נישט ארויס קיין ביטערנעס וואס מיינט צו זאגן אז ער ציטערט נישט, ער זיצט דארט באימה וביראה פאר זיין רב'ס שיעור, זאלסטו וויסן תכוינה איז זיין ליפן וועט ווערן פארברענט פון די אש פון די גיהנום, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. פשוט פשט מיינט עס, אז דער אייבערשטער'ס ליפן כאילו קומט ארויס אזא ריח טוב ווי שושנים און נוטפות מור עובר, ס'גייט אריבער צו יעדער איינעם וואס ער קומט אין קאנטאקט מיט. אבער אל תקרי שושנים, לערן נישט, ליין נישט דעם ווארט שושנים, אלא ששונים, די וואס לערנען. אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר. נאר וואס? א ביטערנעס, דאס גייט ארום. עס זעה איך דאך פון דא אז איינער וואס לערנט דארף זיצן מיט א ערנסטקייט, מיט א יראת הכבוד, איז וויאזוי קענסטו מיר דא זאגן אז ניין, דארף זיין א מצב פון שמחה, דא זעה איך דאך לכאורה פונקט פארקערט. אויף דעם זאגט די גמרא לא קשיא, הא ברבה, הא בתלמידא, דער רבי ווען ער לערנט פאר זיינע קינדער, ער לערנט מיט זיינע תלמידים, ער לערנט אויס פאר אנדערע, אוודאי מוז עס זיין א מצב פון שמחה, דער תלמיד וואס זיצט פארן רבי'ן, ער מוז זיין מיט א ערנסטקייט, ער מוז זיין באימה וביראה דארטן ווען ער זיצט ביי זיין רעבן, און אז ער וועט נישט זיצן אזוי, וועט נישט טויגן. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר געבן א צווייטן תירוץ, הא והא ברבה, ביידע רעדט זיך ביים רעבן, ולא קשיא, הא מקמי דפתח, והא לבתר דפתח. איינס רעדט זיך פאר מען הייבט אן דעם שיעור, ווען דו גייסט אריין צום שיעור, דעמאלס הייבסטו אן מיט א מצב פון שמחה, אבער הא לבתר דפתח, האסט אנגעהויבן צו לערנען, יעצט מוז אריין קומען די ערנסטקייט. כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן, פאר ער האט אנגעהויבן צו לערנען מיט זיינע תלמידים, אמר מילתא דבדיחותא, האט ער געזאגט א מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן, זייער הארץ האט זיך געעפנט, מען האט מיטגעלאכט, מען האט מיטגעשמייכלט, דאס הייסט די הארץ האט זיך געעפנט פאר תורה, ולבסוף, יתיב באימתא, ופתח בשמעתא, נאכדעם זענען זיי געזעסן מיט א ערנסטקייט און פארשטייט זיך זיי האבן געקענט אנהייבן צו לערנען און פארשטיין זייער לערנען. תנו רבנן, זאגט די גמרא ווייטער, הלל זה מי אמרו, די הלל וואס אונז ווייסן מיר, מי אמרו, ווער איז דער מחבר דערפון? איז כאטשיג מען האט פריער שוין געהאט איין שיטה, דאס איז געווען רבי אלעזר בן רבי יוסף, ברענג איך יעצט נאך א שיטה, רבי אליעזר וואס דאס רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, משה וישראל אמרו, משה מיט כלל ישראל זיי האבן עס געזאגט בשעה שעמדו על הים, בשעת זיי זענען געשטאנען ביי די ים. הם אמרו, זיי האבן געזאגט, זיי האבן געבעטן פארן באשעפער, אונז זעהן די מצרים קומען זיך נאך, וואס וועט זיין מיט אונז כלל ישראל? האבן זיי געבעטן א תפילה לא לנו ה' לא לנו, זיי האבן געבעטן די תפילה פון הלל, זיי בעטן ביים באשעפער לא לנו מאך עס נישט פאר אונז, מאך עס פאר דיך, משיבה רוח הקודש ואמרה להן למעני למעני אעשה, האטס נישט קיין מורא, למעני למעני פאר מיר זאגט די אייבערשטער וועל איך עס מאכן. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט, יהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהן מלכי כנען, ווען זיי האבן געהאלטן די מלחמה מיט כנען, דעמאלס האבן זיי געזאגט דעם תפילה פון הלל, הם אמרו לא לנו, זיי האבן געזאגט די תפילה פון לא לנו, און משיבה, די שכינה האט צוריק געענטפערט, למעני למעני אעשה.

הרשע, הם אמרו לא לנו, זיי האבן געבעטן די תפילה פון לא לנו, און משיבה ווייטער די שכינה האט זיי געענטפערט. די זיבטע שיטה איז וחכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, אזוי ווי מ'האט שוין פריער אפשר דערמאנט, אז די נביאים וואס זענען געווען צווישן כלל ישראל ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, זיי האבן מתקן געווען די תפילה, תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, יעדע יום טוב זאל מען זאגן, ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל, און יעדע צרה וואס זאל נאר קומען אויף כלל ישראל, קען מען דאס נוצן אלס תפילה, און בעטן פארן באשעפער לא לנו לא לנו, געב אכטונג אויף אונז, די צרה זאל אוועק גיין פון אונז. און נאך א זאך לכשנגאלין, ווען מען זעט טאקע אז ס'קומט די גאולה, מען זעט טאקע מ'איז געראטעוועט געווארן פון די צרה וואס זאל נאר זיין, אומרים אותו על גאולתן, אויף דעם קען מען נאכאמאל זאגן די תפילה פון הלל.